מסכת עירובין דף ע"ח עמוד ב', פיר שורות פון אויבן. מ'האט דאך אויבן געלערנט אז א לייטער אדער יעדע זאך וואס מען וויל ממעט זיין א וואנט מוז זיין ברייט פיר טפחים בעא מיניה ר' יוסף מרבה ר' יוסף פרעגט א שאלה פון דעם אמורא רבה סולם מכאן וסולם מכאן וקשין באמצע אויב ער האט נאר געהאט זייער שמאלע לייטערס אזוי אז אפילו צוויי לייטערס צוזאמען איז נאך אלץ ווייניגער ברייט ווי פיר טפחים און אזוי האט ער אוועקגערוקט איין לייטער ווייט פונעם צווייטן אז ביידע צוזאמען זאלן שוין יא זיין ברייט פיר, נאר אינמיטן אין די חלל צווישן די צוויי לייטערס האט ער אויפגעפילט מיט אזעלכע שטרוי, ווי מען קען זען אויף בילד נומער צוויי הונדערט פֿינף און זעכציק אין די המאור המבואר, אויף די רעכטע זייט, צוויי לייטערס איינס נעבן די אנדערע, און כדי עס זאל זיין באהאפטן האט ער צוגעלייגט אזעלכע שטעקעלעך פון איין לייטער צום צווייטן. מאי וואס איז די דין? הייסט עס א מיעוט און עס זאל הייסן ווי א לייטער וואס איז ברייט פיר? אמר ליה, אין כף הרגל עולה בהם, אויף אזא לייטער קען מען נישט ארויף לייגן די פיס ווייל די סדר איז דאך אז מען טרעט ארויף אינמיטן פון די לייטער, און דא איז דאך אינמיטן האט ער געלייגט די דינע קשין וואס אויף דעם קען מען נישט טרעטן ווייל ס'איז זייער דין, קומט אויס אז איך האב נישט דא קיין לייטער אויף וואס איך קען טרעטן און ס'איז ברייט פֿיר טפחים און ממילא איז עס נישט ממעט, האט ער אים געפרעגט וויאזוי איז ווען ס'איז פארקערט, קשין מכאן וקשין מכאן וסולם באמצע, אינמיטן איז דא א לייטער וואס איז ווייניגער ברייט ווי פיר טפחים, און אין די צוויי זייטן איז דא אזעלכע שטיקלעך קשין וואס ער האט צוגעלייגט צו די צוויי זייטן פון די לייטער וואס צוזאמען מיט דעם איז עס שוין יא פיר טפחים ברייט, וואס איז יעצט די דין מאי אמר ליה כף הרגל עולה בהם, דא קען מען דאך יא ארויפקריכן מיט די פיס אינמיטן די לייטער, און ער קען נוצן די קשין פון די צוויי זייטן זיך אנצוכאפן מיט די הענט דערויף און ס'ווערט אים באקוועמער דאס ארויפגיין ממילא איז דאס א חלק פון די לייטער און מ'קען זאגן אז די לייטער האט פיר טפחים ברייט און ס'איז יא ממעט, און דא גייען מיר אריבער צו דף ע"ח עמוד ב'. א דריטע שאלה פרעגט ר' יוסף פון רבה חקק להשלים בכותל, ער האט אויסגעקריצט אין די וואנט אליין אזעלכע קריצן משלים צו זיין די ברייט פון די לייטער וואס איז געווען ווייניגער ברייט ווי פיר טפחים, איז ביי יעדע שליבה דארט ווי ס'איז דא א טרעפ פאר די לייטער האט ער צו אריינגעקריצט אין די וואנט וואס מיט די קריץ איז עס שוין ברייט פיר ווי מ'קען זען אויף בילד נומער צוויי הונדערט זעקס און זעכציק. פרעגט רבי יוסף פון רבה בכמה, ביז ווי הויעך אויפן וואנט דארף ער משלים זיין און אריינקריצן אויף די וואנט די ברייטקייט אז די לייטער זאל דארט ווערן ברייטער, אמר ליה האט ער אים געענטפערט בעשרה, ביז א הויעכקייט פון צען, ווייל אזוי ווי ער וויל דאך דא מאכן יעצט א פתח, מען זאל קענען אריבערקריכן פון איין חצר צום צווייטן, און א פתח הייסט נאר ווען ס'איז ביז צען טפחים הויעך לכל הפחות, און רש"י לייגט צו אז אפילו ווען די וואנט עט זיין נאכדעם העכער צען טפחים, דארט עט ער שוין נישט מוזן אויסקריצן. און לכאורה מיינט רש"י צו זאגן אז די וואנט וועט נישט זיין העכער ווי נײַנצן טפחים, ווייל טאמער ער קריצט נאר ארויס די אונטערשטע צען און ס'איז דא נאכדעם נאך פרישע צען הויעך און דארטן איז די לייטער בכלל נישט ברייט פֿיר איז דאך עס נישט קיין מיעוט, מ'רעדט אז די וואנט איז קלענער ווי צוואַנציק טפחים און איינמאל ער האט שוין אויסגעקריצט צען האט ער שוין אויסגעקריצט גענוג שיעור פתח און דאס איז גענוג. אמר ליה האט רב יוסף געפרעגט א פערדע שאלה חקקו כולו בכותל בכמה וואס איז דער דין אז ער האט נישט קיין לייטער און ער האט נאר אריינגעקריצט אין די וואנט אזוי ווי מען זעט אויף בילד צוויי הונדערט זיבן און זעכציק ער האט געמאכט אזעלכע קריצן וואס דאס זאל ער קענען זיך באנוצן אזוי ווי א טרעפ בכמה ווי הויעך דארף ער יעצט אריינקריצן אין דעם וואנט וויפיל טרעפ אויף ארויף אמר ליה מלא קומתו אזוי הויעך ווי די גאנצע וואנט אויב די וואנט איז צען טפחים דארף ער גענוג אויסקריצן טרעפ ביז ארויף אז ס'איז הויעך פֿופֿצן טפחים דארף ער ביז אינגאנצן אויבן האט אים רב יוסף געפרעגט ומאי שנא וואס איז א נפקא מינה פארוואס פריער ווען ער האט א לייטער און ער איז נאר משלים זאגסטו אז ס'איז גענוג ביז צען און דא דארף ער די גאנצע וואנט אמר ליה התם מסתלק ליה דארט האט מען דאך גערעדט ווען ער האט א לייטער וואס ער קען באמת ארויפקריכן גרינגערהייט נאר אזוי ווי ס'איז נישט גענוג ברייט פיר טפחים און ס'מוז דאך האבן א שם פתח איז ביז א הויעכקייט פון צען מוז ער עס מאכן ברייט פיר טפחים זאל הייסן א פתח אבער הכא לא מסתלק ליה דא אז ער וועט נישט אויסקריצן ביז אויבן אויף די וואנט עט ער עס נישט קענען געהעריג ארויפקריכן. ווייל ער האט דאך בכלל נישט קיין לייטער, ממילא אין אזא פאל ווען ער קריצט אריין אין די וואנט טרעפ מוז ער עס מאכן ביז אויבן. האבן מיר דאך שוין געהאט פיר שאלות וואס ר' יוסף האט געפרעגט פון רבה, יעצט ברענגט די גמרא נאך צוויי שאלות, בעא מיניה ר' יוסף מרבה. עשאו לאילן סולם, א מענטש וואס האט געהאט א בוים וואס איז געוואקסן נעבן די וואנט וואס טיילט אפ צווישן זיין חצר און זיין חבר, וואס ער קען דאך יעצט נישט מאכן קיין עירוב ווייל ס'איז אפגעטיילט, און ער האט יעצט אזוי אויסגעשטעלט דעם בוים אז דאס זאל ווערן א לייטער, ער האט אראפגעבראכן דא א צווייג דארט א צווייג, ס'האט זיך אזוי אויסגעשטעלט אין פארעם פון א לייטער אז מ'זאל קענען ארויפקריכן און אריבערקריכן צום אנדערן חצר, מהו, וואס איז די דין צו דאס קען דינען אזוי ווי א טיר, מתיר צו זיין מ'זאל קענען מאכן עירובי חצרות אויף ביידע חצרות צוזאמען, די שאלה איז דא אז ווייל אויף א בוים טאר מען דאך נישט ארויפקריכן אום שבת, די חזל זאגן אין ביצה ל ו אז אין משתמשים באילן שבת און יום טוב טאר מען זיך נישט באנוצן מיט א בוים, איז דאך דא א איסור דרבנן ארויפצוגיין, קען מען דאך נישט אריבערקריכן אום שבת דורך דעם בוים, איז די שאלה צו דאס הייסט גוט א פתח, איז באמת האט מען שוין געהאט אזא שאלה אויף דף ל ב ל ג וועגן עירובי תחומין, איז דא א מחלוקת התנאים אז רבי האלט אז מען מעג ארויפלייגן עירובי תחומין אויף א בוים, די רבנן האלטן אז מען טאר נישט, זאגט יעצט ר' יוסף זאלסט נישט מיינען אז דא העט אויך זיין די זעלבע זאך אז לויט רבי עט עס זיין א מיעוט לויט די רבנן נישט, ניין, תיבעי לרבי, מיין שאלה וואס איך פרעג דא איז אפילו לויט רבי וואס האלט דארטן אז מען מעג יא, אפשר דא וועט עס נישט גוט זיין, און תיבעי לרבנן, מיין שאלה איז לויט די רבנן, כאטשיג דארט זאגן זיי אז ס'איז נישט גוט, אפשר דא ביי עירובי חצרות העט עס יא זיין גוט. און רב יוסף איז מפרש, תיבעי לרבי, עד כאן לא קאמר רבי התם, די גאנצע טעם פארוואס רבי האט דארט געזאגט אז עירובי תחומין מעג מען לייגן אויף א בוים און ס'איז כשר ווייל כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו, הני מילי בין השמשות איז דאך דא א דין אז די אלע גזירות וואס די רבנן האבן געמאכט אלס שבות אז מ'טאר נישט טון אום שבת האבן זיי נאר גוזר געווען ווען ס'איז שוין זיכער נאכט אבער ווען ס'איז נאך בין השמשות וואס איז ספק יום ספק לילה וויבאלד ס'איז נאר די רבנן האבן זיי נישט געמאכט זייער שבותים. על כּל פּנים, רבי האָט אַזױ געהאַלטן, און די גאַנצע עירוב, װײסט מען דאָך, איז קונה שבֿיתה פֿאַר דעם מענטש אין בין השמשות. אמת טאַקע, מע דאַרף לײגן די עירוב אױף אַזאַ מין פּלאַץ, װוּ דער מענטש קען צוקומען צו דעם, דאַרף ער קענען צוקומען צו דעם נאָר בין השמשות, נאָכדעם בײַ נאַכט, אַפֿילו װען די עירוב איז אױפֿגעגעסן געװאָרן, איז עס נאָך אַלץ כּשר. און װיבאַלד רבי האַלט דאָך אַז דבֿר שהוא משום שבֿות לא גזרו בין השמשות, קומט אױס, אַז ער קען טאַקע יאָ צוקומען צו זײַן עירוב, װײַל ער מעג נאָך אַרױפֿקריכן אױף אַ בױם בין השמשות, װאָס דאָס איז נאָר אַ איסור דרבנן און מע האָט נישט גוזר געװען דעמאָלט. אבל כולי יומא לא, דא האנדלט זיך דאך אין עירובי חצרות, וואס די חצרות מוזן דאך זיין אפן איינער צום צווייטן א גאנצן טאג שבת, נישט נאר בין השמשות, און וויבאלד א גאנצן שבת קען מען דאך נישט ארויפקריכן אויף די בוים ווייל דאס איז דאך שוין א איסור דרבנן וואס מען טאר נישט טון אום שבת, הייסט דאס נישט קיין פתח און מען וועט נישט קענען מאכן עירובי חצרות אפילו לויט רבי. און כל שכן לויט די רבנן וואס האלטן אפילו ביי עירובי תחומין אז מען טאר עס נישט לייגן אויף א בוים ווייל זיי האבן געהאלטן אז דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות, לויט זיי וועט זיכער זיין א שאלה אז דא טאר מען אוודאי נישט ווייל דא דארף דאך עס זיין ראוי פאר א גאנצן טאג. דאס איז איין צד פון די בעיא אויף לחומרא, או דילמא אדער קען מען זאגן אויף לקולא אז אפילו לרבנן פיתחא הוא. דא איז דאך באמת דער בוים איז א טיר ווייל מען קען ארויפקריכן אויפן בוים און אראפקריכן צום אנדערן חצר ס'איז נאר ואריא הוא דרביע עליה. ס'איז כאילו ווי א לייב הויערט דארטן און ער זיצט און ער לאזט נישט דאס מיינט אז מענטשן דערשרעקן זיך ארויפצוגיין אויפן בוים ווייל ס'איז דא א לייב פונקט ווי יעדער פארשטייט אז ווען א לייב וועט דארט זיין וועט מען נאך אלץ קענען מאכן א עירוב צווישן איין חצר און צווייטן ווייל למעשה איז דא דא א טיר אפילו יעצט פאקטיש איז דא א זאך וואס האלט צוריק א זייטיגע זאך דער לייב לאזט נישט אדורך גיין און די זעלבע זאך קען מען באטראכטן דאס אז מ'טאר נישט ארויפגיין אויף די בוים איז דאך א איסור דרבנן ס'איז נישט אז במציאות איז עס נישט קיין פתח, קען מען דען נישט ארויף קריכן אויף דעם בוים? אוודאי קען מען, ס'איז נאר א איסור וואס דערשרעקט אונז, אונז האמיר מורא עובר צו זיין אויף די איסור, פארדעם גיימיר אונז נישט ארויף, אבער בעצם קען עס יא הייסן א טיר אפילו לויט די רבנן. און פאר מען גייט צו די נעקסטע שאלה זאגט רש"י מען דארף דא אויסרעדן א אם תמצי לומר אפילו אויב מ'וועט פושט זיין די בעיא, אויף לקולא, און זאגן אז למעשה הייסט עס יא א פתח אפילו אויב פאקטיש קען מען עס נישט נוצן צוליב די איסור פון שבת, נאר כ'וועל עס באטראכטן אזוי ווי א לייב וואס ליגט אויף דעם אבער ס'הייסט נאך אלץ א פתח. פון דעסטוועגן נאך וועל איך דיך פרעגן נאך א שאלה, עשאו לאשירה סולם מהו? אשירה איז א בוים וואס מ'האט געדינט דערביי עבודה זרה וואס מ'דארף פארברענען און מ'טאר נישט הנאה האבן פון דעם, און דא רעדט מען אז ס'איז שוין נישט מחובר לקרקע, מ'וועט באלד אויסרעדן פארוואס, ס'רעדט זיך אז פון די אשירה בוים האט ער געמאכט א לייטער אריבערצוקריכן פון איין חצר צום צווייטן, וואס איז יעצט די דין? דא איז דא א צווייטע פראבלעם, אזוי ווי מען טאר נישט הנאה האבן פון עבודה זרה, און למעשה יעצט אז איך נוץ דעם בוים האב איך דאך הנאה, אפילו אויב פאקטיש קריך איך נישט אריבער, אבער דאס אז די בוים וועט הייסן א פתח אז וויבאלד מען קען אריבערקריכן דערויף קען מען מאכן עירובי חצרות מיט איין חצר צום אנדערן, און מען וועט קענען אריבערווארפן זאכן אום שבת פון איין חצר צום אנדערן איז דאך דאס הנאה וואס מען האט. פון דעם בוים איז די שאלה צו מען מעג עס טוהן אדער נישט, און די גמרא שמועסט אויס תיבעי לרבי יהודה תיבעי לרבנן, כאטשיג אונז האבן שוין געהאט א ענדליכע שאלה אויף דף ל"א, צו עירובי תחומין מעג מען ארויף לייגן אויף א קבר, וואס א קבר איז דאך אויכעט אסור בהנאה, רבי יהודה האט געזאגט אז מען מעג, און די רבנן האבן געזאגט אז מען טאר נישט, אבער פונדעסטוועגן דאך תיבעי לרבי יהודה, כאטשיג רבי יהודה האט דארט געזאגט אז מען מעג, קען זיין אז דא וועט ער מודה זיין אז מען טאר נישט, און ס'קען זיין תיבעי לרבנן, אפילו די רבנן האבן דארט געזאגט אז מען טאר נישט איז דא א מעגליכקייט אז דא אין אונזער פאל איז גרינגער און מען וועט יא מעגן אפילו לויט די רבנן. און רבי יוסף שמועסט אויס תיבעי לרבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם ביז אהער האט רבי יהודה דארט געזאגט דמותר לקנות בית באיסורי הנאה אז מען מעג קונה שביתה זיין דאס מיינט ארויף לייגן די עירובי תחומין אפילו דורך א איסור הנאה דאס מיינט אז מען לייגט עס אויף א קבר אלא התם דאס איז נאר דארט דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה דלינטר נאכדעם וואס די עירוב האט קונה געווען אין בין השמשות איז דאך שוין נישט אינטערעסירט די מענטש אז דער קבר זאל אים אפהיטן די עסן, ווייל ער איז דאך באמת נישט אינטערעסירט דאס אויפצועסן, ער לייגט נאר אזא סימבאלישע זאך אז ער וויל פון דארט קענען גיין צוויי טויזנט אמות, איז ממילא דאס ווערט נישט גערעכנט ווי א הנאה אז ווייל ס'ליגט אויף א מקום משומר אויף דעם קבר ווערט עס אפגעהיטן ווייל ער איז בכלל נישט אינטערעסירט אויף דעם און עס הייסט נישט קיין הנאה. די איינציגסטע הנאה וואס דו קענסט זאגן אז ער האט איז אז ווייל ער לייגט עס יעצט בשעת בין השמשות וויל ער דאך יא, אז ס'זאל זיין אפגעהיטן אז ס'זאל קענען קונה שביתה זיין, אבער אזוי ווי רבי יהודה האט געהאלטן אז מ'מעג נאר מאכן עירובי תחומין לצורך מצוה ווייל ער וויל גיין לערנען תורה אדער וועגן אנדערע דבר מצוות, און אונז ווייס מיר דאך אז מצוות לאו ליהנות ניתנו איז ממילא דאס אז ער קען יעצט האבן די עירובי תחומין צו גיין טוהן א מצוה ווערט נישט גערעכנט ווי א הנאה, און ממילא האלט רבי יהודה אז מ'מעג. מה שאין כן עירובי חצרות מאכט ער דאך סתם פאר זיין אייגענע הנאה ער זאל קענען טראגן פון איין חצר צום צווייטן, און ווייל ער קען די הנאה באקריגן נאר דורך די אשירה בוים וואס דאס מאכט עס פאר א פתח, אפשר וועט מען נישט טארן אפילו לויט רבי יהודה, דאס איז איין צד. או דילמא אדער זאל איך זאגן אפילו לרבנן אפילו די רבנן וואס זאגן דארט אז מען טאר נישט לייגן די עירובי תחומין אויף א קבר, און די טעם זאגט שוין די גמרא דארטן אז זיי האבן געהאלטן אז עירובי תחומין מעג מען יא מאכן שלא לצורך מצוה און ער וויל דאך אז בין השמשות זאל די קבר איז דאך א מקום משומר אפהיטן אויף דעם עירובי תחומין, האט ער דאך בעצם הנאה פונעם קבר, א דירעקטע הנאה, כאטשיג דארט האבן די חכמים געזאגט אז מ'טאר נישט אבער אפשר דא איז אנדערש ווייל פיתחא הוא, למעשה די סולם די אשירה איז דאך בעצם א טיר, די פאקט איז דאך אז ווען מ'וויל קען מען דורך דעם אריבערקריכן, איז קען מען זאגן אז די צוויי חצרות האבן א טיר, נאר אונז גיימער עס טאקע נישט נוצן ווייל ואריא דרביע עליה, א לייב הויערט אויף דעם, ס'מיינט ס'דא א איסור אז מ'טאר נישט הנאה האבן פון א אשירה גיימער נישט קריכן דערויף. אבער למעשה קען מען זאגן אז די צוויי חצרות זענען פארבינדן מיט א טיר, און אויב אזוי זאל מען עס יא מעגן מאכן, איי איך האב דאך א הנאה וואס איך באקום יעצט אז ווייל ס'ליגט דא די אשירה בוים מעג איך דא טראגן פון איין חצר צום צווייטן, דאס הייסט נישט הנאה געהאט דירעקט פונעם בוים ווייל למעשה וויבאלד איך קריך נישט ארויף אויפן בוים, נאר אזא אומדירעקטע הנאה ווייל ס'ליגט דארטן א בוים פארדעם מעג איך יעצט טראגן, די גמרא האט געהאלטן אין די צד אז דאס הייסט נישט קיין איסור, מילא. ווען דו לייגסט ארויף די עירובי תחומין אויף די קבר און דו ווילסט ס'זאל דארט ווערן אפגעהיטן, האסטו הנאה דירעקט פונעם קבר. אבער דא וואס דו קריכסט נישט למעשה אויף די בוים, ס'איז נאר אז מ'קען קריכן אויף די בוים און ס'באקומט א נאמען פון א פתח, און איך האב א זייטיגע הנאה אז איך קען מאכן יעצט עירובי חצרות, אפשר דאס מעג מען יא אפילו לויט די רבנן? אזוי האט רב יוסף געפרעגט פון רבה, אמר ליה האט אים רבה געענטפערט, אילן מותר, די ערשטע שאלה וואס דו האסט געפרעגט, דאס מעג מען טאקע נוצן א בוים, ס'זאל הייסן ווי א פתח, כאטשיג אום שבת טאר מען נישט ארויפקריכן, ווייל טאקע אריא הוא דרביע עליה און מען מעג טאקע לויט יעדן איינעם, סיי לויט רבי סיי לויט די רבנן, ואשרה אסורה, אבער אשרה וועט מען נישט טארן נוצן, אפילו לויט רבי יהודה וואס זאגט אז עירובי תחומין מעג מען יא לייגן אויף א קבר, איז אזוי ווי אונז האבן פריער מסביר געווען מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבער וויבאלד דא איז דאך עירובי חצרות פאר די אייגענע הנאה, און דאס ווערט יא גערעכנט ווי א הנאה, אז וועגן ס'איז דא דא א אשרה בוים וועט מען מעגן דא מערב זיין די שני חצרות, וועט מען טאקע נישט טארן נוצן די אשרה. מתקיף לה רב חסדא האט רב חסדא א קשיא געפרעגט אדרבה פונקט פארקערט אויב דו מאכסט א חילוק פון א אילן מיט א אשרה אילן שאיסור שבת גורם לו ניתסר די טעם פארוואס מען טאר נישט נוצן דעם בוים דא האט דאך צוטון מיט שבת ווייל שבת טאר מען זיך נישט באנוצן מיט א בוים און וויבאלד די גאנצע ענין פון עירובי חצרות איז אויך א שבת'דיגע זאך און אויב צוליב שבת קען מען זיך נישט באנוצן מיט די בוים דאס דארף זיין א סיבה זאל עס מאכן אויס פתח יעצט אום שבת אז הייסט נישט קיין פתח מען זאל נישט קענען מאכן עירובי חצרות צוזאמען. אשרה שאיסור דבר אחר גורם לו לא ניתסר, אשרה וואס די איסור האט גארנישט צו טון מיט שבת נאר א זייטיגע איסור אז מען טאר נישט הנאה האבן פון א אשרה בוים, דאס זאל נישט אסור ווערן און מען זאל יא מעגן דאס נוצן פאר א פתח פאר עירובי חצרות, לויט ווי אונז האבן שוין פריער אויסגערעדט די סברא אז וויבאלד פאקטיש האט ער נישט קיין הנאה פון די בוים ווייל ער קריכט נישט ארויף דערויף. און וויבאלד אז די איסור דערפון ארויפצוקריכן האט גארנישט צו טון מיט שבת זאל עס ערשט נישט אסור זיין, איתמר נמי זאגט טאקע די גמרא אונז האבן טאקע אזוי ווי געלערנט אזוי ווי רב חסדא פרעגט יעצט אז כי אתא רבין ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל אמר רבי אלעזר האט ער נאכגעזאגט פון דעם אמורא רבי אלעזר בן פדת ואמרי לה אנדערע זאגן גאר אז אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן רבי אבהו דער אמורא זאגט עס נאך פון זיין רבין רבי יוחנן כל שאיסור שבת גורם לו אסור דאס מיינט טאקע אז סתם א בוים וואס מען טאר נישט ארויפקריכן צוליב די איסור פון שבת וועט מען טאקע נישט קענען נוצן ווי א פתח און מען וועט נישט טארן מערב זיין די שתי חצרות, כל שאיסור דבר אחר גורם לו מותר, ער האט טאקע געהאלטן אזוי ווי רב חסדא האט געפרעגט, אז א זאך וואס קומט פון א אנדערע איסור אזוי ווי למשל א אשרה בוים וואס דאס האט נישט צו טון מיט שבת וועט מען יא קענען נוצן ווי א פסח, און כ'וועל זאגן אריא דרביע עליה און ס'הייסט נישט קיין הנאה געהאט פון עבודה זרה בוים ווייל למעשה קריכט מען דאך נישט ארויף אויף די בוים, איך זאג נאר אז ווען מען קען ווען קריכן פארדעם הייסט עס הייסט עס שוין יעצט אויך א פתח. איז למעשה האט מען דא אז רב חסדא האלט פונקט פארקערט ווי רבה, רבה געהאלטן אילן מותר אשרה אסור און רב חסדא מיט, אזוי אויך ברענגט די גמרא אדער פון רבי אלעזר אדער רבי יוחנן האלטן ביידע אז א אילן טאר מען נישט און א אשרה מעג מען יא, און פארדעם האט מען אונז געטייטשט אז אשרה מיינט אז ס'איז אראפגעשניטענע בוים ס'איז נישט מחובר לקרקע, ווייל טאמער וואלט מען געזאגט אז אשירה איז אויך מחובר לקרקע, ווי קען די גמרא זאגן אז אשירה מעג מען יא, אשירה איז דאך אויכעט א בוים, ס'א אילן, איז דאך אויכעט דא דערויף א איסור שבת, אלס דעם וואלט עס געדארפט אסור זיין. אלא מאי מוז מען רעדן פון אשירה וואס איז נישט מחובר. יעצט ברענגט די גמרא א דריטע דעה, רב נחמן בר יצחק מתני הכי. ביז יעצט האבן מיר געהאט א חילוק. זאגט מען נישט אדער פארקערט רב נחמן בר יצחק האט געלערנט אילן פלוגתא דרבי ורבנן אז די זעלבע פלוגתא וואס איז דא לגבי עירובי תחומין צו מען מעג ארויף לייגן אויף א בוים אז רבי האלט אז מען מעג יא און די רבנן האלטן אז מען טאר נישט איז די זעלבע זאך דא לויט רבי וועט דער בוים יא העלפן ס'וועט הייסן א פתח מערב צו זיין ביידע חצרות לויט די רבנן נישט. און לכאורה וועט מען מוזן זאגן אז רב נחמן בר יצחק האט געהאלטן אז וויבאלד בין השמשות קען מען דאך ארויף קריכן אויף די בוים און בין השמשות וואס קומט אריין דערין שבת ממילא איז דאס שוין גענוג אז זאל עס מאכן פאר א פתח, ווייל כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות, און די רבנן וואס האלטן אז דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות איז דאך א גאנץ שבת אפילו בין השמשות דינט עס נישט אלץ פתח וועט מען נישט קענען מערב זיין, און אשירה איז אויך פלוגתא דרבי יהודה ודרבנן, די זעלבע פלוגתא וואס איז דא דרבי יהודה ודרבנן צו מען מעג ארויפלייגן עירובי תחומין אויף א קבר, וועט דא אויך זיין, פונקט ווי רבי יהודה האלט דארט אז מען מעג. וועט ער דא אויך האלטן אז מען מעג, די רבנן האלטן דארט אז מען טאר נישט האלטן דא אויך אז מען טאר נישט, יעצט ווען מען מאכט בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת עירובין דף עיין ח, רב ביבי בר אביי זאגט א דין, אז אויב ס'איז דא א וואנט צווישן איין חצר און צווייטן וואס איז הויעך צען, וואס די הלכה איז דאך אז ווען ס'איז דיק פֿיר איז דאך עס א רשות בפני עצמה מען טאר נישט טראגן פון דארטן צו קיין איינע פון די צוויי חצירות, איז טאמער איינע פון די צוויי צדדים האט ממעט געווען דעם וואנט אז פאר אים איז עס געווארן באקוועם צו נוצן ווייל ס'איז געווארן נידריגער ווי צען וואס דעמאלטס איז דאך די הלכה אז ער באקומט די גאנצע השתמשות פונעם כותל האט ער געלייגט א איצטבא על גבי איצטבא איז אזוי די דין אויב די אונטערשטע איצטבא אליין איז ברייט פֿיר איז דאך זיכער גוט און ס'ארט מיך שוין נישט וויפיל די אויבערשטע איז ברייט ווייל די אונטערשטע אליין איז דאך שוין באמת גענוג ווייל ער מאכט שוין אז ווען מ'שטייט אויף אים איז שוין די וואנט נידריגער ווי צען. נאר אפילו אויב די אונטערשטע איז נישט ברייט פֿיר טפחים און אונז ווייס מיר דאך אז כדי ממעט צו זיין מוז עס זיין באקוועם פֿיר טפחים ברייט, וויבאלד די אויבערשטע איז פֿיר טפחים און ס'איז נישט דא קיין לופט דריי טפחים צווישן די אונטערשטע און די אויבערשטע, הייסט דאס אז די אונטערשטע איז מחובר צו די ערד און ס'הייסט נישט קיין מיעוט באויר און ס'וועט אויך זיין כשר. און די זעלבע דין זאגט רבה בר אבוה לגבי א לייטער, אויב ס'הייבט זיך אן אז די ערשטע טרעפ אונטן איז ברייט פֿיר איז דאך אוודאי גוט. אפילו די אונטן איז נישט ברייט פֿיר נאר ערשט אויבן ארויפצו ווערט עס ברייט פֿיר, אבער אויב צווישן איין טרעפ און צווייטן איז נישט דא קיין דריי טפחים אזוי אז ס'הייסט ביז אונטן מחובר הייסט עס נישט קיין מיעוט באויר איז עס כשר. נאך א דין זאגט רבה בר אבוה אז ווען א מענטש שטעקט ארויס פונעם וואנט אזא זיז אזוי ווי א שעלף וואס איז פֿיר טפחים אויף פֿיר טפחים אבער ס'ליגט אין א הייך העכער דריי טפחים ס'הייסט א מיעוט באויר וואס דאס אליין איז נישט כשר, און ער לייגט אבער צו צו דעם מען זאל קענען ארויפקריכן אויף דעם זיז אזא שמאלע לייטער אפילו די לייטער איז סאך ווייניגער ווי פיר טפחים עט עס זיין א גוטע מיעוט אונז האבן שוין פריער געשמועסט אז וויבאלד די לייטערס שליבות די טרעפ זענען נענטער ווי דריי טפחים איינס צום אנדערן און די זיז איז מחובר צו דעם ביז דער ערד הייסט עס נישט קיין מיעוט באויר און ער מוז לייגן די לייטער דווקא אז מען זאל קענען ארויפגיין פונעם לייטער גלייך אויפן זיז טאמער שטעלט ער אוועק די לייטער נעבן זיז און מען דארף אזוי אריבערקריכן הייסט עס למעשה א מיעוט באויר ווייל די זיז ליגט נישט אויף די לייטער. נאך א דין ברענגט די גמרא אז טאמער די גאנצע וואנט איז בסך הכל ווייניגער ווי צוואנציג טפחים הויעך קען מען עס מתיר זיין מיט איין זיז אפילו ווען די מענטש האט א שמאלע לייטער וואס איז ווייניגער ברייט ווי פיר קען ער ארויסלייגן איין זיז וואס איז ברייט פיר אויף פיר און לייגט עס פונקט אינמיטן די וואנט וואס דעמאלטס איז דא ווייניגער ווי צען ביזן זיז און דארטן קען ער ארויפלייגן א שמאלע לייטער מען זאל קענען אנקומען צו דעם. און איינמאל ער שטייט שוין אויף די זיז איז ווייטער דא ווייניגער ווי צען טפחים ביז די ראש הכותל ממילא איז עס א מיעוט, איינמאל אבער די וואנט אליין איז שוין צוואנציג טפחים קען ער נישט לייגן איין זיז ווייל דעמאלטס וועט דאך עס זיין העכער צען טפחים מוז ער שוין לייגן צוויי זיזען איינס אונטער צען און איינס אונטער צוואנציג און פארשטייט זיך אז די צוויי זיזען טארן נישט זיין איינס העכער די אנדערע ווייל מען מוז דאך קענען צוקומען מיט א לייטער צו ביידע זיזען און פון איין זיז ביזן צווייטן מוז מען אויך לייגן א לייטער און דאס קען נאר זיין אויב די זיזען זענען שיף איינס אוועק פונעם אנדערן וואס מען קען צושטעלן א לייטער. די גמרא ברענגט א זייטיגע דין אז אויב ס'איז דא א עמוד ברשות הרבים וואס איז הויעך צען און ברייט פיר טפחים אויף פיר, וואס דאס איז דאך א רשות היחיד דאורייתא ווען איינער זאל לייגן א חפץ פונעם רשות הרבים אהין איז ער חייב חטאת, אבער טאמער האט ער אויפן ראש העמוד אריינגעשטעכט א נאגל וואס דאס מאכט קלענער יעצט די שיעור פון פיר אויף פיר, האלט דער אמורא רב הונא אז דאס איז ממעט די ברייטקייט פון פיר טפחים און ס'ווערט אויס רשות היחיד ס'ווערט א מקום פטור, ס'קריגן זיך אבער ארום אמוראים, רב אדא בר אהבה האלט אז דווקא ווען די נאגל איז הויעך דריי טפחים וואס דעמאלטס גייט עס שוין ארויס מכלל לבוד דאס הייסט ווי א עקסטערע זאך, אבער נידריגער ווי דריי טפחים ווערט עס בטל צום עמוד, אביי ורבא זאגן ביידע אז אפילו ווען ס'איז נידריגער ווי דריי טפחים פאקטיש נעמט עס צו די געלעגנהייט פון די השתמשות אז ס'איז נישט דא קיין פלאץ פיר טפחים גאנצע זיך צו באנוצן ממילא איז עס נישט קיין רשות היחיד. נאכדעם איז דא די שיטה פון רב אשי וואס ער איז זייער מחמיר אז אפילו ווען ער איז יא הויעך דריי טפחים איז עס נישט ממעט די פיר טפחים ברייט ווייל מ'קען דאך עס יא נוצן מ'קען דאך אויף די נאגל ארויפהענגען א חפץ. און אין די איבריגע פלאץ קען מען דאך אויך ארום לייגן נאך זאכן ממילא איז דא די השתמשות אויף די גאנצע פיר טפחים און ס'בלייבט א רשות היחיד, האט מען געפרעגט פון רב אשי וואס וועט זיין ווען מען לייגט אסאך נאגלעך מען פילט עס אן מיט נאגלעך די גאנצע זאך וואס דעמאלטס צווישן איין נאגל און צווייטן איז דאך זיכער אז מען קען דארט גארנישט טון אויף די פלאץ, אפשר דאס הייסט שוין יא ממעט געווען? האט ער געענטפערט אז פונקט ווי ר' יוחנן האט געזאגט אז בור וחוליתו איז גענוג אז ס'הויעך צען און ס'ברייט פיר און מ'רעכנט שוין אריין אין די ברייט פון פיר סיי די דיקעקייט פון די חוליה פון די זאמד און סיי די איבריגע הוילקייט צוזאמען איז עס פיר טפחים איז זיך עס מצרף צו האבן א דין פון רשות היחיד כאטשיג דארט קענסטו אויך נישט זיך באנוצן אויף די גאנצע פלאץ פון פיר ווייל ס'איז דאך דא חלל מוזט דאך זאגן אז וויבאלד ער קען ארויפלייגן א ברעט און אויף די ברעט האט ער פיר טפחים מילא הייסט עס רשות היחיד איז איז אויך דא די זעלבע סברה אויף די נאגל קען אויך די אלע נאגלעך קען ער ארויף לייגן א ברעט און זיך באנוצן אויף די גאנצע פיר טפחים ממילא בלייבט עס רשות היחיד אפילו מיט אסאך נאגלעך. די גמרא זאגט אז ווען ס'איז דא א וואנט צווישן איין חצר און א צווייטן און איך וויל לייגן לייטערס מען זאל קענען אריבער קריכן כדי מען זאל קענען מאכן א עירוב מיט ביידע חצרות ווי איין גרויסע, חצר, ווי הויעך דארף זיין דער לייטער? האט מען דא פיר שיטות, שמואל האט געהאלטן אז ס'מוז זיין פֿערצן טפחים הויעך. מען פלעג האלטן אז די לייטער מוז אנקומען ביזן שפיץ פון די וואנט וואס איז צען טפחים און אויך מוז עס זיין אוועקגערוקט פיר טפחים פון די וואנט זאל זיין באקוועם שיף אז מען זאל קענען גרינג ארויפגיין איז בסך הכל דארף עס זיין פֿערצן ר' יוסף האט געהאלטן אז ס'איז גענוג אביסל מער ווי דרײַצן אין הכי נמי ס'דארף זיין אוועקגערוקט פיר טפחים פון די וואנט אבער ס'מוז נישט אנקומען ממש ביזן שפיץ וויבאלד ס'קומט אן אפילו נאנט ביז ווייניגער ווי א טפח איז עס אויך כשר. אביי האט געהאלטן אז ס'איז גענוג עלף מיט א משהו, אויך אז ס'דארף זיין גערוקט פיר פון די וואנט, מיט נאך זיבן מיט א משהו, די עיקר איז אז ס'קומט אן ביז נאנטער ווי דריי טפחים צום שפיץ פון די וואנט וואס דעמאלטס זאג איך נאך לבוד. פערדע שיטה איז רב הונא בריה דרב יהושע זאגט אז די גאנצע סך הכל פונעם לייטער איז גענוג זיבן טפחים מיט א משהו, ווייל מ'מעג עס לייגן גראד אויף די וואנט ס'דארף בכלל נישט זיין אוועקגערוקט שיף פון די וואנט, און אויך איז דא די קולא אז ס'מוז נישט אנקומען ביזן שפיץ נאר מ'קען זיך באנוצן מיט לבוד ממילא איז זיבן מיט א משהו גענוג. און רב האט אויך געהאלטן אז א סולם זקוף איז ממעט, ער זאגט ער האלט אזוי בקבלה אבער ער ווייסט נישט די טעם דערפון, פארוואס זאל זיין גענוג אזא אומבאקוועמע לייטער וואס איז גראד, די גמרא ברענגט א מימרא פון איין אמורא אז דקלים שבבבל, אזעלכע גרויסע שטיקער טייטל ביימער וואס מען נוצט ממעט צו זיין ביי א כותל, דארף מען עס נישט אראפנאגלען ווייל עס איז גענוג שווער, וואס מענטשן רוקן נישט פון איין פלאץ צום צווייטן און דאס איז שוין קבוע. אנדערע זאגן סולמות שבבבל דארף מען נישט אראפנאגלען אז ס'איז גענוג שווער, און דער וואס זאגט סולמות איז אוודאי דקלים וואס זענען געווען נאך שווערער, דער וואס זאגט אז דקלים קען מען נוצן, קען זיין אז א סולם איז נישט גענוג שווער, די סולמות שבבבל, און אפשר וואלט מען עס יא דארפן אראפנאגלען. ר' יוסף פרעגט עטליכע שאלות פון רבה, איין שאלה איז. אויב א מענטש האט צוויי זייער שמאלע לייטערס וואס צוזאמען אפילו זענען זיי נישט ברייט פיר און ער רוקט עס אוועק איינס פון אנדערן און לייגט אינמיטן אזעלכע קשין אויסצופילן אזוי ווי עס זאל ווערן כאילו מחבר זיין די צוויי לייטערס און צוזאמען יעצט איז עס שוין יא ברייט פיר, האט אים רבה געענטפערט אז דאס הייסט נישט קיין מיעוט, ווייל למעשה ווען א מענטש טרעט אויף א לייטער טרעט ער דאך אינמיטן און דא קען ער נישט טרעטן אינמיטן אויף די קשין ווייל עס איז זייער שוואך, ממילא האט ער נישט קיין לייטער וואס איז ברייט פֿיר און ס'איז נישט ממעט, האט ער אים געפרעגט וויאזוי איז ווען ס'איז פארקערט אז אינמיטן איז דא א גוטע לייטער און פון די זייטן האט ער כדי עס אויסצופילן און מאכן ברייט פֿיר טפחים האט ער געלייגט קשין פון ביידע זייטן האט ער אים געזאגט אז דאס איז יא א גוטע מיעוט ווייל ער קריכט ארויף אויף די לייטער אינמיטן און אויף די צוויי זייטן כאפט ער זיך אן מיט די הענט און ס'מאכט אים גרינגער דאס קריכן דאס הייסט ווי א ברייטע לייטער פון פֿיר טפחים. נאך א שאלה האט ר' יוסף געפרעגט פון רבה אויב איינער האט א שמאלע לייטער און ער קריצט אריין אין די וואנט ביי יעדע טרעפ ווי ס'איז דא א טרעפ פונעם לייטער קריצט ער אריין מאכט ער אזוי ווי אזוי ווי א טרעפ אינעם וואנט אויך און צוזאמען איז עס ברייט פֿיר ווי הויעך דארף ער מאכן די קריצן האט ער אים געזאגט ס'איז גענוג אז ער מאכט עס ביז צען טפחים הויעך און אפילו די וואנט איז העכער. האט ער אים געפרעגט, און טאמער האט ער לכתחילה נאר געמאכט קריצן אין די וואנט אז ער נוצט דאס אליין פאר א לייטער ווי הויך דארף עס זיין? האט ער אים געזאגט אויף די גאנצע הייך פון די וואנט, און וואס די חילוק אז פריער האט ער כאטשיג א לייטער וואס ער קען אויף דעם געהעריג ארויפקריכן, און עס האט נאר נישט קיין שם פתח ווייל עס איז נישט ברייט פיר דארף ער צען טפחים הויך אויסקריצן צו מאכן א שם פתח, אבער דא אז ער האט בכלל נישט קיין לייטער נאר ער וויל קריכן אויף די קריצן, איז עס זייער נישט באקוועם מוז עס טאקע זיין אויף די גאנצע הייך פון די וואנט. נאך א שאלה פרעגט רב יוסף פון רבה, וואס איז אויב איינער נוצט א בוים פאר א לייטער צו קענען אריבער קריכן פון איין חצר צום צווייטן קען מען על סמך דעם בוים מערב זיין די צוויי חצרות אדער זאל איך זאגן אז אין משתמשין באילן קען מען דאך עס נישט נוצן פאר א פתח ממילא וועט מען נישט קענען מערב זיין, און די שאלה איז אפילו לויט רבי וואס זאגט אויבן אז עירובי תחומין מעג מען לייגן אויף א בוים קען זיין אז נאר דארטן, ווייל צו עירובי תחומין דארף מען דאך צוקומען בעיקר בין השמשות וואס דעמאלטס איז עס קונה שביתה, און ארויפקריכן אויף א בוים לויט רבי מעג מען בין השמשות ווייל עס איז א דבר שהוא שבות לא גזרו עליו בין השמשות, אבער דא די פתח וואס מען דארף נוצן פון איין חצר צום צווייטן איז דאך נישט נאר בין השמשות נאר א גאנצן טאג, און וויבאלד מען קען נישט ארויפקריכן זאל הייסן ווי עס איז נישט דא קיין פתח אפילו לויט רבי וועט עס נישט זיין כשר. אדער קען מען זאגן א פארקערטע צד אז אפילו די רבנן וואס זאגן אז עירובי תחומין קען מען נישט לייגן אויף א בוים, דאס איז ווייל ער קען נישט צוקומען ממילא קען ער נישט קונה שביתה זיין, די רבנן האלטן אז דבר שהוא שבות גזרו עליו בין השמשות, מה שאין כן דא וואס דער בוים איז דאך פאקטיש א טיר ווייל מען קען קריכן אויף די בוים, ס'איז נאר דא אזוי ווי א לייב וואס שטייט אין וועג, די איסור לאזט נישט ארויף קריכן, ווער זאגט אז דאס נעמט אוועק דעם שם פתח און אפשר קען מען יא מערב זיין אפילו לויט די חכמים, אם תמצא לומר אז מען קען יא, וועל איך דיר פרעגן וואס טוט זיך צו מען מעג נוצן אשירה, וואס איז נישט מחובר מאכן א לייטער פון א אשירה אז דאס זאל דינען ווי א פתח צווישן די צוויי חצרות, אפילו רבי יהודה וואס האט געזאגט אז מען מעג לייגן עירובי תחומין אויף א קבר, אפשר איז נאר דארטן ווייל די גאנצע עירובי תחומין מעג מען דאך נאר מאכן לויט רבי יהודה לצורך מצוה, און מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבער עירובי חצרות מאכט מען דאך אפילו שלא לצורך מצוה פאר זיין אייגענע הנאה, אפשר טאר מען נישט הנאה האבן פון א אשירה, אדער זאל איך זאגן ניין, אפילו די רבנן וואס האלטן דארט אז מען טאר נישט לייגן אויף א קבר, דא איז אנדערש ווייל דא למעשה קריכט מען נישט אויף די בוים, מען נוצט עס נאר אז עס זאל מאכן אז עס הייסט ווי די חצר האט א פתח און מען קריכט נישט דערויף פאקטיש, אבער אז וויבאלד מען קען גיין דערויף הייסט אז עס איז דא דארטן א פתח, עס איז נאר דא א אריה, א לייב, וואס לאזט נישט ארויף גיין ווייל מען טאר זיך נישט באנוצן מיט עבודה זרה, אפשר דאס הייסט נישט הנאה געהאט פון קיין אשירה וואס נאר אזא זייטיגע הנאה, מען האט נישט הנאה פון די בוים אליין. ברענגט די גמרא א מחלוקה, רבה האט געענטפערט פאר רב יוסף אז א אילן אום שבת קען מען יא נוצן פאר א פתח, מ'וועט נוצן די סברה פון אריא דרביע עליה, און אשירה וועט מען נישט טארן, ווייל פאקטיש וועט מען האלט רבה אז דאס הייסט יא הנאה, דאס אז מ'קען דורך דעם מאכן א עירובי חצרות אפילו ווען דו קריכסט נישט אויף די בוים. רב חסדא געהאלטן פונקט פארקערט און אזוי אויך ברענגט די גמרא נאך א דעה אדער איז עס רבי אלעזר אדער רבי יוחנן אז א בוים אום שבת וועט מען נישט קענען נוצן פאר א פתח ווייל וויבאלד די איסור וואס מען טאר נישט ארויף גיין אויפן בוים האט צו טון מיט א איסור שבת און די עירובי חצירות איז דאך אויך וועגן שבת איז כל שאיסור שבת גרם לו קען מען נישט נוצן אזא בוים און אשירה וואס דאס איז א זייטיגע איסור העט מען יא קענען נוצן זאל הייסן א פתח נאכדעם ברענגט די גמרא א דריטע דעה ר' נחמן בר יצחק האט געהאלטן אז פונקט ווי ביי אילן איז דא א מחלוקה פון רבי מיט די רבנן רבי האלט אז מען מעג יא לייגן עירובי תחומין און די רבנן האלטן אז נישט די זעלבע מחלוקה העט זיין דא לגבי עירובי חצירות און פונקט ווי ביי אשירה איז דא א מחלוקה פון ר' יהודה מיט די רבנן, ר' יהודה האלט אז מ'מעג עס יא לייגן אויף א קבר און די רבנן האלטן אז מ'טאר נישט, איז די זעלבע מחלוקה וועט זיין דא לגבי אשירה אז ר' יהודה וועט האלטן אז מ'קען עס נוצן פאר א פתח און די רבנן האלט האלטן אז מ'טאר נישט.